בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף צדיק ה. מ'הייבט אן דף צדיק ה עמוד א' אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, מה בין פסח הראשון לשני, וואס איז די חילוקים צווישן די פסח ראשון און די פסח שני, זאגט די משנה, הראשון אסור בבל יראה ובל ימוצא, פסח ראשון איז דאך דא די בל יראה ובל ימוצא מען טאר נישט האבן קיין חמץ אין שטוב, והשני, אבער מיטן פסח שני, חמץ ומצה עמו בבית. איז דא ביידע, ס'איז דא מצה וואס מ'דארף דאס עסן מיטן פסח שני, אבער ס'איז נישט דא קיין איסור פון חמץ. נאך א זאך, הראשון טעון הלל באכילתו, והשני אינו טעון הלל באכילתו. מיטן פסח ראשון ווען מ'עסט עס דארף מען זאגן הלל, ביים פסח שני ווען מ'עסט עס, דארף מען נישט זאגן הלל, די אלע דינים וועט מען זעהן אין די גמרא פון ווי מ'לערנט עס ארויס. זאגט אבער די משנה, זה וזה טעונין הלל בעשייתן, ס'טייטש בשעת וואס מען מאכט די קרבן פסח, איז אוודאי ביי ביידע סיי ביים פסח ראשון און סיי ביים פסח שני, ביי ביידע דארף מען זאגן הלל, מ'וועט אויך זעהן אין די גמרא פון ווי מ'לערנט דאס ארויס. ונאכלין צלי על מצה ומרורים, וואס טייטש סיי די פסח ראשון און סיי די פסח שני, דארף מען בראטן, און מען עסט עס על מצות ומרורים נישט אליין, ודוחין את השבת און ביידע זענען דוחה שבת. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די גמרא גייט יעצט דרש'נען, די אלע זאכן וואס מ'האט געזען אין די פסוק, גייט מען דרש'נען פון די פסוקים וואס שטייט ביי פסח שני, און וואס שטייט ביים פסח שני, שטייט אין פסוק אזוי, בחודש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו, דאס איז די צווייטע חודש טייטש חודש אייר, וואס דעמאלטס איז מען מקריב די פסח שני, זאגט די פסוק על מצות ומרורים יאכלוהו לא ישאירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו ככל חוקת הפסח יעשו אותו ס'טייטש די פסוק רעכנט דא אויס דריי זאכן ביים פסח שני אפילו ס'שטייט שוין אויך ביים פסח ראשון קודם זאגט די פסוק על מצות ומרורים יאכלוהו דאס איז א באזונדערע חיוב אויף די פסח שני מ'דארף עס עסן על מצות ומרורים חוץ פון דעם זאגט די פסוק לא ישאירו ממנו עד בוקר, אז מען טאר דאס נישט איבערלאזן ביז אינדערפרי, שטייט נאכאמאל באזונדער ביים פסח שני, חוץ צו דעם שטייט אויך ועצם לא ישברו בו, די איסור פון צוברעכן א ביין שטייט אויך באזונדער ביים פסח שני, און נאכדעם פירט דער פסוק אויס ככל חוקת הפסח יעשו אותו, אז מען דארף מאכן די פסח שני פונקט ווי די פסח ראשון, און ממילא גייט די ברייתא דא דרש'נען דעם גאנצן פסוק, זאגט די ברייתא, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, במצוה שבגופו הכתוב מדבר, ס'טייטש פון דעם וואס שטייט יעשו אותו, איז משמע אז די פסח שני דארף מען מאכן פונקט ווי די פסח ראשון אבער נאר שבגופו, זאכן וואס זענען תלוי אינעם גוף פונעם פסח, למשל, מען דארף בראטן דעם פסח שני, מען דארף טון די אלע עבודות ביים פסח שני אזוי ווי מען טוט ביים פסח ראשון, אבער זאכן וואס האבן נישט מיט'ן גוף, למשל דאס אז מען טאר נישט האבן קיין חמץ, דאס איז דער פסוק נישט מוסיף ביים פסח שני, אבער וואס. זאגט די ברייתא, מצוה שעל גופו מנין, ווי ווייסט מען זאכן וואס האט נישט ממש מיטן גוף פונעם קרבן פסח, נאר וואס גייט צוזאמען מיטן גוף, למשל, מצות ומרורים יאכלוהו, דאס אז מען דארף עסן די פסח ראשון מיט מצה און מרור האט נישט ממש מיט די גוף אליין, אבער מען דארף עס עסן צוזאמען מיטן קרבן פסח, פון ווי ווייסט מען אז די פסח שני דארף מען אויכעט עסן צוזאמען מיט מצה מרור, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק, על מצות ומרורים יאכלוהו, אלזא פסח שני דארף מען יא עסן מיט מצות און מרורים, איי וואלט איך געמיינט יכול אפילו מצות שלא על גופו, וואלט איך געמיינט אויב אזוי אלע מצוות דארף מען טון ביים פסח שני, פונקט ווי ביים פסח ראשון, וואס טייטש מען טאר נישט האבן קיין חמץ, און די גמרא העט גראד פרעגן, וואסער מין שאלה דאס, די ברייתא האט דאך יעצט גע'דרש'נט פון דעם וואס שטייט ככל חוקת הפסח יעשו אותו אז נאר מצוות שבגופו איז דא די דינים ביים פסח שני און נישט מצוות שלא על גופו, און וואס פרעגט דא די ברייתא? עט די גמרא טאקע מסביר זיין, אבער על כל פנים ענטפערט די ברייתא, תלמוד לומר ועצם לא ישברו בו, שטייט אין פסוק ועצם לא ישברו בו, דרש'נט מען מה שבירת העצם מיוחד מצוה שבגופו אף כל מצוה שבגופו. ס'טייטש אזוי ווי די ועצם לא ישברו בו איז א מצוה אין די גוף פונעם קרבן פסח, די זעלבע זאך איז מען נאר מרבה דא ביים פסח שני, א מצוה שבגוף, אבער מצוות האבן נישט מיטן גוף פונעם קרבן פסח למשל השבתת שאור, אז מען טאר נישט האבן קיין חמץ אין שטוב, דאס בין איך נישט מרבה צום פסח שני. מ'עט זען די גמרא, די גמרא וועט שוין באלד מסביר זיין פונקט וואס די דרשה פון די ברייתא דא איז. על כל פנים ברענגט דא די ברייתא א צווייטע תנא, איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה קריגט זיך אויפן תנא קמא, און ער זאגט יעשו אותו במצות שבגופו הכתוב מדבר, אז פון יעשו אותו אליין ווייס איך שוין אז דער פסוק רעדט פון מצות שבגופו, און ממילא דארף איך נישט דער לימוד פון ועצם לא ישברו בו, עמער אויך זען די גמרא פונקט וואס די צוויי שיטות זענען, זאגט אונז די גמרא, די גמרא הייבט אן צו נעמען די ברייתא, אמר מר, מ'האמער געזען די ברייתא, יכול אף מצוות שלא על גופו, אז נאכדעם וואס די ברייתא האט געברענגט די לימוד פון על מצות ומרורים יאכלוהו אז מ'איז מרבה מצות שעל גופו, פרעגט די ברייתא, אפשר בין איך שוין מרבה אלע מיני מצוות, אויך די מצוה אז מ'טאר נישט האבן קיין חמץ, פרעגט די גמרא וואס איז די קשיא, הא אמרת, במצות שבגופו הכתוב מדבר, די גאנצע ברייתא האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אז ס'שטייט ככל חוקת הפסח יעשו אותו, במצות שבגופו הכתוב מדבר, און וואס פרעגט די ברייתא גראדע אזא סארט קשיא וואס מען האט שוין געענטפערט, ענטפערט די גמרא אזוי, הכי קאמר, די תנא קמא מיינט אזוי צו זאגן, השתא דאמרת על מצות ומרורים יאכלוהו, אלמא יעשו אותו לאו דווקא הוא, ס'איז טייטש די ברייתא האט זיך אנגעהויבן מיט דעם אז ככל חוקת הפסח יעשו אותו, וואס פון דא לערנט מען ארויס אז נאר מצות שבגופו, אבער נאכדעם זאגט די ברייתא אז פון על מצות ומרורים יאכלוהו בין איך אויך מרבה מצות שעל גופו, וואס טייטש אנדערע מצוות אויך, און במילא זעט מען פון דעם אז דאס וואס שטייט ככל חוקת הפסח יעשו אותו קען נישט זיין אז ס'איז מרבה נאר מצות שבגופו, ווייל דאס האט זיך שוין דא מרבה געווען אנדערע זאכן אויך מצות שעל גופו, און ממילא אז מ'קען שוין נישט מרבה זיין מצות שבגופו פון ככל חוקת הפסח יעשו אותו איז האב איך שוין נישט דעם פסוק, וואס טייטש דער פסוק, קומט מיר נישט גארנישט ממעט זיין, נאר וואס דען? נאכדעם וואס איך זעה אז דער פסוק מיינט נישט צו מרבה זיין נאר מצות שבגופו, קומט אויס אז דער פסוק פון ככל חוקת הפסח יעשו אותו איז נישט אויף קיין מיעוט נאר ס'איז א כלל אז וואס? אז אלע זאכן וואס מ'טוט ביים פסח ראשון דארף מען אויך טון ביים פסח שני, ס'האט נישט צו טון מיט מצות שבגופו, נישט מצות שבגופו נאר ס'א כללית'דיגע זאך, אויב אזוי, אימא הוה ליה כפרט וכלל, ונעשה כלל מוסיף על הפרט, ואפילו כל מיני נמי, קא משמע לן אז נישט, וואס טייטש נאכדעם וואס איך זע אז ככל חוקת הפסח יעשו אותו איז כללות'דיג אז אלעס וואס איז דא ביים פסח ראשון איז אויך דא ביים פסח שני, ס'טייטש דער פסוק פירט אויס מיט א כלל, און פארדעם זאגט דער פסוק פרטים, ס'טייטש דער פסוק רעכנט אויס באזונדער, מצות ומרורים יאכלוהו, לא ישאירו ממני עד בוקר, עצם לא ישברי בוי, באזונדערע פרטים וואס איז דא ביים פסח שני. יעצט אונז ווייס מיר איינע פון די שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהם, איז אז ווען ס'שטייט א פרט און נאכדעם א כלל, איז דער פרט איז טאקע א דבר מצומצם, ס'נאר דער פרט, אבער נאכדעם אז שטייט א כלל איז שוין דער כלל מרבה און מוסיף אלעס. אויב אזוי, ס'שטייט טאקע דריי פרטים דא, מצות ומרורים יאכלוהו, לא ישאירו ממני עד בוקר, עצם לא ישברי בוי. אבער נאכדעם זאגט דער פסוק א כלל, אז ככל חוקת הפסח יעשו אותו, און במילא זאל איך שוין מרבה זיין אלעס. אז חמץ טאר מען אויך נישט האבן ביים פסח שני, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די תנא קמא אז ס'איז נישט אזוי, ווייל היות וואס די פסוק רעכנט דא באזונדער אויס דריי באזונדערע פרטים, זאגט מען שוין נישט דא אז אזוי ווי א געהעריגע פרט וכלל אז די כלל איז אלעס מוסיף, נאר דא איז א ספעציעלע סארט פרט וכלל, ס'איז כאילו ס'שטייט דא דריי מאל פרט וכלל איין מאל נאכן צווייטן. שטייט דריי פרטים און צום סוף שטייט איין גרויסע כלל, כאילו די איין גרויסע כלל גייט ארויף אויף אלע דריי פרטים באזונדער, און במילא דער כלל איז נישט מוסיף אלעס, נאר וואס דען מ'עט באלד זעהן די גמרא עט שיין צונעמען אז פון יעדע פון די דריי פרט וכלל'ס וואס שטייט דא איז די פרט איז ממעט עפעס און די כלל איז מרבה עפעס, מ'עט באלד זעהן טאקע די גאנצע לימוד פון די תנא קמא וויאזוי ס'ארבעט זיך אויס דא די פסוקים, אבער על כל פנים, דאס האט מען געזען אין די ברייתא אז איסי בן יהודה קריגט זיך אויפן לימוד פונעם תנא קמא, וואס איז בעצם די שיטה פון איסי בן יהודה, איז איסי בן יהודה האלט אז ווען שטייט אין פסוק ככל חוקת הפסח יעשו אותו איז אוודאי מיינט עס צו זאגן נאר במצות שבגופו, וואס טייטש נאר אזעלכע סארט זאכן וואס האבן ממש מיטן גוף הפסח, דאס איז אויך דא ביים פסח שני, און נישט אנדערע סארט זאכן, און במילא קומט אויס די דריי פרטים וואס שטייט באזונדער אין פסוק זענען לכאורה איבעריג. נאר וואס דען, פון על מצות ומרורים יאכלוהו איז אוודאי איסי בן יהודה אויך מוסיף די מצות שעל גופו, אז מען דארף טאקע עסן די מצות ומרורים צוזאמען מיטן פסח שני, אבער נאכדעם וואס כ'האב א לימוד אז אלע מצות שבגופו דא ביים פסח שני, און אלע מצות שעל גופו דא ביים פסח שני, איז דארף מען פארשטיין לויט איסי בן יהודה פארוואס דארף די פסוק באזונדער זאגן ועצם לא ישברו בו? עצם לא ישברו בו איז דאך א מצוה שבגופו, און איך ווייס שוין די לימוד פונעם סוף פסוק וואס שטייט ככל חוקת הפסח יעשו אותו, און דאס פרעגט דא די גמרא, איסי בן יהודה האי עצם מאי עביד ליה, וואס טוט ער מיטן פסוק ועצם לא ישברו בו? ענטפערט די גמרא, מיבעי ליה, אחד עצם שיש בו מוח, ואחד עצם שאין בו מוח, וואס טייטש אפילו א ביין וואס איז דא אין דעם א מוח, וואס אונז ווייס מיר דאך מ'דארף עסן יעדע חלק פונעם פסח שני און פונעם קרבן פסח, ממילא אפשר וואלט מען געמעגט צוברעכן אזא סארט ביין, פארדעם שטייט נאכאמאל ועצם לא ישברו בו, אז אפילו א ביין וואס איז דא אין דעם מח טאר מען נישט צוברעכן. יעצט דרך אגב, די פסוק פון לא ישאירו ממנו עד בוקר פארוואס דארף שטיין דא נאכאמאל, דאס איז איסי בן יהודה דא נישט מסביר פארוואס דארף שטיין, און די מפרשים טוען שוין אין דעם. על כל פנים, זאגט אונז די גמרא ווייטער, ורבנן, האי יעשו אותו מאי עבדי ליה. וואס טוען די חכמים מיט דעם וואס שטייט יעשו אותו? ווייל אונז האמיר דאך געזען אז די תנא קמא די חכמים די פסוק פון ככל חוקת הפסח יעשו אותו נוצן זיי אלס א כלל, און וואס דארף שטיין יעשו אותו? עס קען פשוט שטיין ככל חוקת הפסח. זאגט די גמרא מיבעי ליה, זיי די נוצן עס טאקע אויף א צווייטע לימוד, אויף א לימוד אז שאין שוחטין את הפסח על היחיד, דכמה דאפשר לאהדורי מהדרינן, אז מען שעכט נישט קיין פסח שני נאר אויף איין מענטש, ווייל שטייט יעשו א לשון רבים, און במילא טאמער ס'איז נאר דא איין מענטש וואס האט נישט געקענט ברענגען א פסח ראשון, און מ'זעהט שוין אז ער איז די איינציגסטע וואס גייט ברענגען דעם פסח שני, זאגט רש"י איז מען געגאנגען, מ'האט מטמא געווען א צווייטע מענטש א טומאת שרץ, אז דער צווייטע זאל זיך קענען מצרף זיין צו אים אויך ברענגען דעם פסח שני, זאל נישט זיין א היכי תימצי אז א מענטש אליין זאל ברענגען דעם פסח שני. זאגט יעצט אבער על כל פנים די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט מסביר זיין פונקט די לימוד פונעם תנא קמא, וויאזוי דאס ארבעט, די דריי פרט וכלל וואס שטייט דא, וואס איז יעדע פרט ממעט, און וואס איז יעדע כלל מוסיף, זאגט די גמרא אזוי, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, ככל חוקת הפסח יעשו אותו, יכול, נאכדעם וואס ס'איז א כלל ס'איז אלעס מרבה, וואלט איך געמיינט, אז כשם שראשון אסור בבל יראה ובל ימצא, כך שני אסור בבל יראה ובל ימצא, אז ס'איז אלעס דא אזוי ווי ביים פסח ראשון די זעלבע זאך דא ביים פסח שני, אויך די איסור פון חמץ, תלמוד לומר, על מצות ומרורים יאכלוהו, פאר דעם שטייט על מצות ומרורים יאכלוהו, וואס אוודאי, ווי רש"י איז מסביר, נישט פון על מצות ומרורים יאכלוהו איז מען ממעט די איסור פון בל יראה בל ימצא, פונקט ווי אזוי מ'איז ממעט בל יראה בל ימצא פון פסח שני, וועמיר באלד זעהן די גמרא, אבער די עיקר נקודה וואס די גמרא מיינט דא צו זאגן, איז פון דעם וואס די תורה איז מפרט על מצות ומרורים יאכלוהו, האמיר דא א א פרט און נאכדעם א כלל, און ממילא פון די פרט און פון די כלל גייט מען ממעט זיין געוויסע זאכן און מרבה זיין געוויסע זאכן, נאר וואס, מ'קען נאר מרבה זיין און ממעט זיין זאכן וואס זענען דומה דא צום פרט, וואס דער פרט איז וואס על מצות ומרורים יאכלוהו איז א מצות עשה, ואין לי אלא מצות עשה, מצות לא תעשה מנין? ווי ווייסט מען אז מען איז אויך מרבה און מען איז אויך ממעט מצות לא עשה? תלמוד לומר, פאר דעם זאגט דער פסוק לא ישאירו ממנו עד בוקר, וואס די תורה איז בפירוש מפרט דער לאו ביים פסח שני, אויך צו מרבה זיין צו ממעט זיין געוויסע זאכן, אבער וואס? ואין לי אלא מצות לא תעשה שניתק לעשה, די לא ישאירו ממנו עד בוקר אז מען טאר נישט איבערלאזן קיין נותר איז דאך א לאו הניתק לעשה, ווייל די תורה זאגט דאך אז והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, און ממילא ווייס איך אז מען קען מרבה זיין און ממעט זיין אויך נאר לא תעשה'ס וואס זענען ניתק לעשה, פון ווי ווייס איך אז אלע לא תעשה'ס קען מען מרבה זיין און ממעט זיין, מצות לא תעשה גמור מנין, תלמוד לומר פאר דעם שטייט ועצם לא ישברו בו, וואס דאס איז א געהעריגע לא תעשה, און ממילא עמער זעהן באלד מ'איז מרבה און ממעט געהעריגע לא תעשה'ס אויך, און ממילא פירט די ברייתא אויס, מה הפרט מפורש מצות עשה ולא תעשה שניתק לעשה ולא תעשה גמור, אזוי ווי די תורה רעכנט אויס באזונדערע פרטים ביים פסח שני, איינס אן עשה, צוויי א לאו הניתק לעשה, און דריי א לא תעשה, און ממילא אף כל מצות עשה ולא תעשה שניתק לעשה ולא תעשה גמור, די זעלבע זאך איז מען מרבה דא און מען איז ממעט דא, געוויסע עשה'ס, געוויסע לא תעשה'ס שניתק לעשה'ס, און געוויסע געהעריגע לא תעשה'ס. איז די גמרא גייט מרבה זיין און ממעט זיין טאקע פון יעדעס איינס פון די דריי קאטאגאריעס געוויסע זאכן, הייבט אן די גמרא אזוי, בכלליה דמצות ומרורים יאכלוהו, מאי קא מרבה, האמיר דאך דא אן עשה, מצות ומרורים יאכלוהו, וואס האמיר א פרט מיט א כלל, וואס אזוי ווי מ'האט געשמועסט ווען ס'דא א פרט מיט א כלל און במיוחד ווען ס'דא דריי אין א צי, איז מען מרבה עפעס פונעם כלל און ממעט עפעס פונעם פרט, אבער ס'דארף זיין דומה צו דעם פרט אז ס'איז א מצות עשה, און וואס איז מען מרבה דא פונעם כלל א מצות עשה, צלי אש, דאס אז ס'דארף זיין געבראטן, אזוי ווי די פסח ראשון דארף זיין געבראטן דארף די פסח שני אויך זיין געבראטן, און וואס איז מען ממעט פונעם פרט, דאס איז מען מרבה פונעם כלל, וואס איז מען ממעט פונעם פרט, בפרטיה מאי ממעט ליה, השבתת שאור, דאס אז מען דארף משבית זיין שאור, אז א מענטש האט שאור אין שטוב דארף ער עס משבית זיין מען טאר נישט האבן קיין שאור אין שטוב ביים פסח ראשון, ביים פסח שני איז דאס נישט דא, די מצות עשה איז נישט דא און דאס איז מען ממעט פון די פרט דא פון די מצות עשה, זאגט די גמרא איי איפוך אנא, אפשר פונקט פארקערט, אז מען זאל מרבה זיין השבתת שאור און ממעט זיין צלי אש. זאגט די גמרא ניין, מצוה דגופיה עדיף, ענדערש מרבה זיין א מצוה שבגופו וואס צלי אש האט צו טון מיטן גוף פון קרבן פסח, און ממעט זיין השבתת שאור וואס האט נישט מיטן גוף פונעם קרבן פסח. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, בכלליה דלא ישאירו ממנו עד בוקר, מאי קא מרבה ליה. האט מען דאך געזען די תורה רעכנט אויס א פרט באזונדער ביים פסח שני לא ישאירו ממנו עד בוקר, וואס דאס איז א מצוה א לאו הניתק לעשה, האט מען געזען מען דארף דא עפעס מרבה זיין, מען דארף מרבה זיין א לאו הניתק לעשה, און מען דארף ממעט זיין א לאו הניתק לעשה, פון די כלל איז מען מרבה, פון די פרט איז מען ממעט, און וואס איז מען מרבה דא פונעם כלל? זאגט די גמרא, לא תוציא ממנו, די לאו הניתק לעשה פון לא תוציא ממנו, אז מען טאר נישט ארויסטראגן פון א שטוב פון די פלייש פונעם קרבן פסח, וואס שטייט אין פסוק, בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, וואס די ברייתא האלט און רש"י ברענגט, די ברייתא קריגט זיך אויף א ברייתא וואס מען האט שוין געזען, ווייל אונז האט מען געזען, די ברייתא זאגט אין דף פ"ה אז איינער וואס טראגט ארויס די קרבן פסח פון שטוב ווערט די קרבן פסח אינגאנצן פסול, די ברייתא קריגט זיך, און די ברייתא האלט אז אפילו מען האט עס ארויסגעטראגן פון שטוב אז מען טראגט עס צוריק ווערט עס צוריק גוט און ממילא איז דאס א לאו הניתק לעשה, און דאס איז מען מרבה אז דער דין איז אויך געזאגט געווארן ביים פסח שני אז טאמער מען טראגט עס ארויס פון שטוב קודם כל מען טאר נישט און טאמער מען האט עס געטון קען מען עס מתקן זיין, ווייטער בפרטיה מאי קא ממעט, וועלכע לאו הניתק לעשה איז מען ממעט פון דעם פרט, דלא יראה ולא ימצא, די איסור פון בל יראה בל ימצא, וואס איז דאך אויך א לאו הניתק לעשה, מ'קען דאך עס מתקן זיין מיט דעם אז מ'פארניכטעט די חמץ, און ממילא דאס איז מען ממעט דא, וואס טייטש דאס איסור פון בל יראה בל ימצא, דאס איז נישט דא ביים פסח שני. איי איפוך אנא, זאגט די גמרא אפשר פונקט פארקערט, אז בל יראה בל ימצא זאל איך מרבה זיין, און לא תוציא ממנו זאל איך ממעט זיין, ענטפערט די גמרא אזוי ווי פריערט, מצוה דגופיה עדיף, ענדערש מרבה זיין א מצוה שבגופו, וואס דאס איז די מצוה פון לא תוציא ממנו, ווי איידער צו מרבה זיין לא יראה ולא ימצא וואס האט נישט ממש מיטן גוף פונעם קרבן פסח. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, בכלליה דעצם לא ישברו בו, מאי קא מרבה, שטייט אויך די עצם לא ישברו בו, וואס דאס איז א געהעריגע לא תעשה, אבער א כלל מיט א פרט, עפעס דארף מען מרבה זיין, עפעס דארף מען ממעט זיין, וואס איז מען מרבה, וועלכע לא תעשה איז מען מרבה, אל תאכלו ממנו נא, אז די איסור פון עסן פונעם קרבן פסח וואס איז רוי, דאס בין איך מרבה, אז דאס איז אויך דא ביים פסח שני, און וואס איז מען ממעט בפרטיה מאי קא ממעט לא תשחט על חמץ דם זבחי דאס אז מען טאר נישט שעכטען דעם קרבן פסח ווען מען האט חמץ אין שטוב וואס רש"י רעדט אויס אפילו מען האט דאך שוין דא ממעט געווען אז ס'איז נישט דא די איסור פון בל יראה בל ימצא איז נישט דא קיין פראבלעם צו האבן חמץ אבער כ'וואלט געמיינט בשעת'ן שעכטען דעם קרבן פסח איז יא דא א איסור אזוי ווי אויפן פסח ראשון דאס איז מען ממעט אז דאס איז דא נישט דא איי איפוך אנא אפשר פארקערט ענטפערט די גמרא אזוי ווי פריערט מצוה דגופיה עדיף ענדערש מרבה זיין אל תאכלו ממנו נא וואס האט צו טון מיטן גוף הפסח ווי איידער מרבה זיין לא תשחט על חמץ דם זבחי, וואס האט נישט ממש מיטן גוף הפסח. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, הראשון טעון הלל באכילותו, אז די פסח ראשון דארף מען זאגן הלל ווען מ'עסט עס, און ביים פסח שני נישט. זאגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי לערנט מען דאס ארויס? אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק אמר קרא ווייל ס'שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין ישעיה השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, און ממילא דרש'נט מען, לילה המקודש לחג, טעון הלל, א נאכט א יום טוב וואס איז מקודש לחג וואס דאס איז די ערשטע נאכט פון יום טוב דער פסח ראשון וואס דעמאלטס איז דאך עס מקודש לחג ווייל עס איז אסור בעשיית מלאכה, איז דארט איז געזאגט געווארן השיר יהיה לכם און דעמאלטס זאגט מען הלל ווען מען עסט עס, אבער לילה שאין מקודש לחג, אין טעון הלל, פסח שני וואס נישט דא קיין איסור עשיית מלאכה, דעמאלטס דארף מען נישט זאגן הלל בשעת וואס מען עסט עס. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזעהן די משנה זה וזה טעון הלל בעשייתן, אבער בשעת וואס מען מאכט די פסח שני דארף מען יא זאגן הלל, מאי טעמא? פארוואס איז דא אנדערש? פארוואס דאס איז מען אויך נישט ממעט פונעם פסוק השיר יהיה לכם כליל התקדש חג? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, איבעית אימא לילה קא ממעט יום לא קא ממעט, מען איז נאר ממעט די נאכט נישט די טאג, און במילא היות ווי עס שטייט ליל התקדש חג ביינאכט ווען מען עסט עס דעמאלס זאגט מען נישט קיין הלל ביי פסח שני, אבער בשעת וואס מען מאכט די פסח שני בייטאג אויף דעם איז נישט דא קיין מיעוט, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא אזוי ווי שטייט אין א ברייתא, וועלן מיר זעהן די ברייתא דא אין פסחים ביי אונז דף קי"ז זאגט די ברייתא, אפשר ישראל שוחטין את פסחיהם ונוטלין את לולביהם, ואין אומרים הלל, קען דען זיין אז כלל ישראל עסט דעם קרבן פסח אדער נעמט א לולב ווען מען טוט א מצוה זאל מען נישט זאגן קיין הלל, אוודאי מוז זיין אז מען זאגט הלל, און במילא אוודאי זאגט מען הלל בשעת וואס מען שעכט דעם קרבן פסח, די גמרא האט אזוי פארשטאנען מיט א פשטות, נאר וואס דען, בשעת וואס מען עסט האט מען געזען דאס איז מען ממעט פון א פסוק. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה ונאכלין צלי אז ביידע סיי די פסח ראשון סיי די פסח שני דארף מען בראטן על מצות ומרורים, און ביידע זענען דוחה שבת, יעצט רשי דא ברענגט די מקור טאקע ווי ווייסט מען אז ס'איז דוחה שבת אז די פסח שני איז דוחה שבת, זאגט רשי, רשי ברענגט אז שטייט אויך ביים פסח שני במועדו אזוי ווי מ'האט געזען ביים פסח ראשון דאס איז די מקור אז די פסח ראשון איז דוחה שבת, איז דאס אויך די מקור פון פסח שני, אבער על כל פנים זאגט די גמרא, שבת אין, טומאה לא, איז משמע אז פסח שני איז דוחה שבת, אבער טומאה, וואס טומאה האט מען געזען איז דוחה די פסח ראשון, דאס ביים פסח שני איז נישט דא, זאגט די גמרא מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה איז נישט ווי די שיטה פון רבי יהודה, דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, דוחה את השבת ואין דוחה את הטומאה, רבי יהודה אומר אף דוחה את הטומאה, אז די פסח שני איז אויך דוחה טומאה, ס'טייטש אויב א מענטש איז טמא אום פסח שני, קען ער נאך אלץ ברענגען די פסח שני בטומאה. מאי טעמא דתנא קמא, וואס איז די טעם דא אין די מחלוקת תנא קמא רבי יהודה, איז די תנא קמא האלט, מפני טומאה דחיתיו, יחזור ויעשה בטומאה, וואס טייטש, כ'האב אים אפגעשטופט פון פסח ראשון פארוואס? ווייל דער מענטש איז געווען טמא, און וואס ווילסטו יעצט ער זאל מקריב זיין די פסח שני בטומאה, ס'איז נישט יתכן אזא זאך, ורבי יהודה, וואס האלט רבי יהודה? רבי יהודה האלט ניין, התורה חזרה עליו לעשותו בטהרה, לא זכה, יעשה בטומאה, די תורה פרובירט א מענטש איז טמא, זאגט די תורה ווייסטו וואס, זיי מקריב דעם פסח שני, לאמיר פרובירן זאלסט עס מאכן בטהרה, אבער טאמער ער קען נישט, אוודאי מוז ער עס מקריב זיין בטומאה, פארוואס ווייל דער איד מוז מקריב זיין א קרבן פסח, זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, פסח ראשון דוחה את השבת, פסח שני דוחה את השבת, ביידע זענען דוחה שבת. פסח ראשון דוחה את הטומאה, פסח שני דוחה את הטומאה, ביידע זענען דוחה טומאה אזוי ווי די שיטה פון רבי יהודה, פסח ראשון טעון לינה, פסח שני טעון לינה, ביידע דארפן האבן לינה, וואס טייטש לינה? איז ביים פסח ראשון שטייט ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' אלקיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאהליך, אז נאר אינדערפרי קען מען צוריק אהיים גיין, און ממילא זעהן מיר דא אז נאכדעם וואס מען עסט דעם קרבן פסח טאר מען נישט גראד אהיים גיין, נאר מען דארף איבערנעכטיגן אין ירושלים, נאכדעם אינדערפרי קען מען ארויסגיין פון ירושלים, פארשטייט זיך מען קען נישט ארויסגיין פון תחום שבת, מען קען נישט צוריק אהיים גיין ממש, אבער מען קען ארויס גיין פון ירושלים אריין אין געצעלט, אבער איבערנעכטיגן דארף מען אין שטאט, און דאס איז אויך דא ביים פסח שני. פרעגט אבער די גמרא, דוחה את הטומאה כמאן, ווי וועם גייט די ברייתא וואס די ברייתא האלט אז פסח שני איז דוחה טומאה, כרבי יהודה? אויב אזוי פרעגט די גמרא ולרבי יהודה טעון לינה? לויט רבי יהודה ביים פסח שני איז דען דא די דין פון לינה? והא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר, מנין לפסח שני שאין טעון לינה, ווי ווייסט מען פסח שני האט נישט דעם דין, שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ופנית בבוקר והלכת לאהליך, וכתיב און נאכדעם שטייט אין פסוק ששת ימים תאכל מצות, וואס רש"י ברענגט אוודאי מיינט עס נישט ששת ימים נאר רש"י ברענגט די המשך הגמרא, וואס מען וועט זען אין די המשך הגמרא אז די גמרא דרשנ'ט פון ששת ימים אז נאר די ערשטע טאג איז דא א חיוב די רעשט איז א רשות, אבער על כל פנים דרש'נט מען פונעם פסוק אז הנאכל לשישה, פסח ראשון, וואס מען עסט מצות זיבן טעג, טעון לינה, דארט איז דא די חיוב פון לינה, שאין נאכל לששה אין טעון לינה, אבער ביים פסח שני וואס מען עסט נישט קיין מצה זיבן טעג, איז נישט דא דארטן לינה, איז ווי אזוי שטימט די ברייתא, די ברייתא גייט כשיטת ר' יהודה, ר' יהודה האלט דאך אז ביים פסח שני איז נישט דא קיין לינה, זאגט די גמרא תרי תנאי ואליבא דר' יהודה, ס'איז טאקע א מחלוקת תנאים אין די שיטה פון ר' יהודה, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הפסח שבא בטומאה, א פסח ראשון וואס מען האט עס געברענגט בטומאה, וואו רוב כלל ישראל איז געווען טמא, זענען געווען טמאי מתים, איז לא יאכלו ממנו זבין וזבות נדות ויולדות, איז זבין, זבות, נדות ויולדות זיי טארן נישט עסן פונעם קרבן פסח, נאר טמאי מתים אזוי ווי מ'האט געזען מ'דרש'נט פון פסוקים, ואם אכלו, אבער טאמער זיי האבן יא געגעסן, פטורים מכרת, כרת זענען זיי נישט חייב, פארוואס? מ'עט זען די גמרא פון וועלכע פסוקים מ'לערנט דאס ארויס, אבער וואס? דער תנא קמא דא אין די משנה האלט אז אוודאי טאמער א זב, א זבה, א נדה אדער א יולדת גייען אריין אין בית המקדש בטומאה, אוודאי אויף דעם זענען זיי יא חייב כרת, נאר אויפן עסן דעם קרבן פסח על אף וואס זיי טארן נישט, פון דעסוועגן כרת זענען זיי נישט מחויב ביי אזא סארט יאר וואס רוב כלל ישראל איז טמא וואס די קרבן פסח האט מען מקריב געווען בטומאה ור' אליעזר פוטר אף על ביאת מקדש ר' אליעזר איז נאך מער מיקל און ער האלט אז א יאר וואס מ'האט מקריב געווען די קרבן פסח בטומאה איז א זב א זבה א נדה אדער א יולדת וואס איז אריין אין בית המקדש איז נישט חייב אויף דעם קיין כרת. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, זבים וזבות, נדות ויולדות, שאכלו פסח שבא בטומאה, יכול יהו חייבין וואלט איך געמיינט זענען מחויב כרת, תלמוד לומר, פארדעם שטייט אין פסוק, כל טהור יאכל בשר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לה' וטומאתו עליו ונכרתה, וואס פון די פסוק זעהן מיר אז טאמער א טמא'נער מענטש עסט קדשים פלייש איז ער חייב כרת, און ממילא דרש'נט מען פון דעם וואס שטייט כל טהור יאכל בשר, די פסוק הייבט אן מיט דעם אז טהורים זאלן יא עסן קדשים, דרש'נט מען נאכל לטהורים חייבין עליו משום טמא, טאמער טהורע מענטשן עסן פונעם קרבן, און א טמא'נע מענטש עסט פון דעם איז ער חייב כרת, אבער ושאינו נאכל לטהורין, אזא סארט קרבן וואס טהורים עסן נישט פון דעם, נאר וואס דען, א פסח שבא בטומאה, איז אין טמאין חייבין עליו משום טמא, דעמאלטס איז א זב א זבה א נידה א יולדת, איז נישט חייב קיין כרת טאמער ער עסט פון דעם, יעצט פארשטייט זיך זיי טארן נישט עסן פון דעם, אבער כרת איז אויף דעם נישט דא. ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט נאך מער,

איז די זעלבע זאך זבין און מצורעין טארן נישט אריינגיין טאמער זיי וועלן אריינגיין זענען זיי חייב כרת, אבער אין טמאי מתים משתלחין, אז די טמאי מתים קענען אריינגיין אין בית המקדש פארוואס ווייל ס'איז א פסח הבא בטומאה, איז אין זבין ומצורעין משתלחין, איז די זבין און מצורעין זענען אויך נישט חייב קיין כרת טאמער זיי גייען אריין, און רש"י ברענגט דא אז די חכמים קריגן זיך אויף די דרשה פון ר' אליעזר, אזוי מען האט געזען די גמרא אין דף ס"ז אז די חכמים האלטן אז פון די פסוק לערנט מען ארויס עפעס אנדערש, אז ס'איז דא דריי מחנות אפגעטיילט, מען פארשיקט די טמאי מתים די זבין און די מצורעים צו דריי באזונדערע מחנות און דאס איז א צווייטע דרשה וואס מען לערנט פון די פסוק ממילא האט מען נישט די פסוק צו דרש'נען זאגט אונז די גמרא ווייטער בעי רב יוסף האט רב יוסף געפרעגט אן איבעיא דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל בפסח הבא בטומאה מאי טאמער טמאי מתים וואס מען האט דאך מתיר געווען פאר טמאי מתים אריינצוגיין אין עזרה שעכטן דעם קרבן פסח זענען אריינגעגאנגען אין היכל, זענען זיי חייב כרת צו נישט? איז די שאלה אזוי, מדאישתרי טומאת עזרה, אישתרי נמי טומאת היכל, או דילמא, מאי דאישתרי אישתרי, מאי דלא אישתרי לא אישתרי. פון איין זייט, אין היכל, די היכל איז אסאך הייליגער פון די עזרה, אפילו א כהן טאר נישט אריינגיין אין היכל שלא לצורך, און ממילא וואלט געווען א צד צו זאגן, אז טאקע די תורה זאגט אז א טמא מת מעג אריינגיין אין בית המקדש אין עזרה מקריב זיין דעם קרבן פסח, אוודאי איז ער נישט חייב קיין כרת אויף דעם. אבער טאמער עט ער אריינגיין אין היכל, דארט איז נישט דא דער היתר, נאר דארט איז דא דער ארגינעלער כרת וואס איז דא אויף אים, וואס טייטש די תורה טיילט אפ, ווי דו מעגסט גיין מעגסטו און ווי דו טארסט נישט טארסטו נישט? פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, נאך די תורה האט אוועקגענומען דעם כרת, איז שוין אינגאנצן נישטא קיין כרת נישט קיין חילוק ווי ער דרייט זיך, טאמער עט ער אריינגיין אינעם היכל, עט ער אויך נישט זיין מחויב כרת, ווייל כרת שטייט נישט באזונדער אויפן היכל, באזונדער אויפן עזרה, עס איז איין כרת, און ממילא אז עס איז נישטא קיין כרת איז אינגאנצן נישטא קיין כרת. אמר רבא, ענפערט רבא, דער רבא איז פושט די בעיא, זאגט ער אמר קרא, שטייט אין פסוק וישלחו מן המחנה, און ממילא דרש'נט מען אפילו מקצת מחנה, מן המחנה איז א לשון אפילו א חלק פונעם מחנה, און ממילא דרש'נט מען אויף א פסח הבא בטומאה, אפילו טאקע מ'איז נישט משלח די טמאי מתים פונעם מחנה אינגאנצן, מ'שיקט זיי נישט ארויס פון עזרה, אבער אין די חלק וואס זיי טארן זיך נישט דרייען, דאס טייטש אינעם היכל, טארן זיי זיך ווייטער נישט דרייען, און ממילא טאמער ער עט אריינגיין אינעם היכל, איז אוודאי עט ער זיין חייב כרת. דאס איז איין תירוץ פון רבא. איכא דאמרי, א צווייטע תירוץ, זאגט די גמרא א צווייטע גירסא וואס רבא ענטפערט פונקט פארקערט, אמר רבא, אמר קרא שטייט אין פסוק וישלחו מן המחנה, און דער פסוק פירט אויס אל מחוץ למחנה תשלחום, ממילא דרש'נט מען אזוי, כל היכא דקרינן ביה אל מחוץ למחנה תשלחום, ווען ס'איז דא א חיוב אל מחוץ למחנה תשלחום ארויסצושיקן טמא'נע מענטשן אינגאנצן אינגאנצן פון מחנה אינגאנצן פון עזרה, דעמאלטס איז דא קרינן ביה וישלחו מן המחנה, דעמאלטס צעטיילט מען טאקע די מחנה, און דעמאלט זאגט מען אז ער דארף טאקע ארויסגיין פון יעדע מחנה באזונדער, ער דארף ארויסגיין פונעם היכל, ער דארף ארויסגיין פון עזרה ער דארף ארויסגיין, אבער א פלאץ ווי מען זאגט נישט אל מחוץ למחנה תשלחום גיי אינגאנצן ארויס, נאר דער טמא'נער מענטש די טמא מת מעג זיך דרייען אין עזרה, דארט זאג איך אויך נישט וישלחו מן המחנה אז מען טאר זיך נישט דרייען אין היכל, און טאמער עט ער אריינגיין אין היכל עט ער נישט זיין מחויב כרת. ס'דא רש"י ברענגט דא א צווייטע גירסא אז פונקט פארקערט, וואס טייטש אז די ווערטער פון די ברייתא דא איז אויסגעדרייט, די דרשה איז די זעלבע אבער די ווערטער איז פארקערט, וואס טייטש דא, לויט אונזער גירסא קומט אויס אז ווען שטייט די פסוק מחוץ למחנה תשלחום, מיינט איך שיק אים אינגאנצן ארויס, וישלחו מן המחנה מיינט דעם היכל, לויט די צווייטע גירסא איז פונקט פארקערט וישלחו מן המחנה מיינט אינגאנצן, און מחוץ למחנה תשלחום מיינט נאר דעם היכל, אבער ביידע מיינט די זעלבע דרשה על כל פנים אז לויט דער תירוץ זאגט רבא אז נאר ווען מען פארשיקט זיי אינגאנצן וואס טייטש אז א טמא טאר זיך אינגאנצן נישט דא דרייען דעמאלטס פארשטייט זיך איז דא כרת אויפן עזרה כרת אויפן היכל כרת אויף אלעמען אבער טאמער מען דארף נישט אינגאנצן פארשיקן איז טאקע אינגאנצן נישט דא קיין כרת און טאמער עט ער אריינגיין אין היכל עט נישט זיין קיין כרת בעי רב יוסף ברענגט די גמרא יעצט נאך אן איבעיא פון רב יוסף דחקו טמאי מתים ואכלו אימורי פסח הבא בטומאה מהו, וואס איז טאמער טמאי מתים האבן געגעסן אימורים פון קרבן פסח וואס קומט בטומאה, זענען זיי מחיוב כרת צו נישט, וואס טייטש די זעלבע סארט ספק ווי פריער, מדאישתרי טומאת בשר אישתרי נמי טומאת אימורין, או דילמא מאי דאישתרי אישתרי מאי דלא אישתרי לא אישתרי, וואס טייטש קען זיין אז מען זאגט אז זיי מעגן טאקע עסן די פלייש פון קרבן פסח בטומאה אויף דעם איז דא א שפעציעלע היתר, אבער גיין עסן פון די אימורין פון די חלק וואס דארף ארויפגיין אויפן מזבח טאמער מ'וועט דאס עסן בטומאה, איז אויף דעם אוודאי דא כרת, אדער אפשר ניין היות וואס ס'איז נישט דא דא קיין כרת איז נישט דא קיין כרת אויף גארנישט, אפילו ער וועט עסן פון די חלקים וואס גייט אויף מזבח, וואס אוודאי איסור וועט ער עובר זיין, אבער כרת איז נישט דא דא ווייל מ'האט דאך ממעט געווען דא כרת. אמר רבא, ענטפערט רבא רבא איז פושט די בעיא, זאגט רבא מכדי טומאת אימורין מהיכא איתרבי, פון ווי איז מען מרבה די גאנצע טומאת אימורין? מטומאת בשר, וואס טייטש ווער זאגט אז איינער וואס עסט אימורין בטומאה איז ער חייב כרת, מ'איז עס מרבה פון די פסוק וואס די פסוק זאגט אויף טומאת בשר טאמער איינער עסט פלייש פון א קרבן וואס איז טמא איז חייב כרת איז מען מרבה פון אשר להשם אז די אימורין איז אויך אזוי טאמער מען עסט אימורין בטומאה איז מען אויך חייב כרת און ממילא היות וואס מען לערנט עס פון טומאת בשר איז כל היכא דאיתיה לטומאת בשר איתיה לטומאת אימורין כל היכא דליתיה לטומאת בשר ליתיה לטומאת אימורין דארט וואו ס'איז נישט דא קיין איסור צו עסן די פלייש בטומאה למשל טאקע ביי די ציור וואס מ'האט געברענגט דעם פסח בטומאה איז טאמער מ'וועט עסן די אימורין בטומאה וועט מען אויך נישט זיין מחיוב כרת מ'טאר טאקע נישט אבער כרת איז נישט דא זאגט די גמרא בעי רב זירא האט רב זירא געפרעגט אן איבעיא אימורי פסח מצרים, היכא אקטרינהו, די אימורים פונעם קרבן פסח וואס אידן האבן געברענגט אין מצרים, ווי האט מען עס מקטיר געווען מען זעט נישט אין ערגעץ אז מען האט געדארפט בויען א מזבח מקטיר צו זיין אויף דעם אימורין, זאגט די גמרא אמר לי אביי, האט אביי געזאגט ומאן לימא לן דלא שויסקי עבוד, ווער זאגט דיך טאקע אז מען האט נישט געבראטן די אימורין, איז דא צוויי פשטים דא אין די ראשונים אדער פשט איז אז מ'האט עס טאקע געבראטן און געגעסן יענע יאהר, א צווייטע פשט שטייט אין די מאירי אז נישט פשט מ'האט עס געבראטן און געגעסן אבער מ'האט עס געבראטן פארן אייבערשטן אבער ס'פארשטייט זיך אויפן מזבח האט מען עס נישט מקריב געווען, ועוד לייגט אביי נאך צו, הא תנא רב יוסף, מ'האט דאך בפירוש געלערנט אין א ברייתא פון רב יוסף אז שלושה מזבחות היו שם על המשקוף ועל שתי המזוזות ותו מידי אחרינא לא הוה, וואס טייטש, נארמאל א קרבן פסח די בלוט פון א קרבן פסח שפריצט מען דאך אויפן מזבח, ווי האט מען געלייגט דארט די בלוט פונעם קרבן פסח? אויפן משקוף מיט די מזוזות, אבער אויפן מזבח שטייט נערגעץ נישט טייטש אוודאי נישט געווען דארט א מזבח מקטיר צו זיין די אימורין, און ממילא טאקע ווי אביי האט טאקע געזאגט אז שויסקי עבוד, מען האט עס פארברענט, אדער פשט מען האט עס געגעסן, אדער פשט מען האט עס פארברענט פארן אייבערשטן, אבער אוודאי אויפן מזבח האט מען דאס נישט מקטיר געווען.